נדבת הרוצה בעילום שמו לחיזוק ההתקשרות. משיחת אור לי' כסלו תשמ"ה.
וכמדובר כמה פעמים אז מען פרעגט אויף א רגע יעדע רגע פון דעם מעת לעת וואס איז דער עביד עבידתיה פון דעם רגע פון דעם מעת לעת זאגט מען אז אין יעדע רגע דארף זיין טוב לשמים וטוב לבריות. ניט ער טיילט פֿונאַנדער, אַ טייל פֿון טאָג פֿאַרנעמט ער זיך מיט טוב לשמים און טראַכט ניט וועגן בריות. ועל דרך זה, ווען ער פֿאַרנעמט זיך מיט בריות, טראַכט ער ניט וועגן שמים, פֿעלט דעמאָלט אין ביידע ענינים זיינע. ווי ס'איז בפשטות אין לימוד התורה אז ער טראכט נישט וועגן בריות, מער נישט וועגן לימוד התורה אליין, זעט מען בפשטות אז כל זמן ער ווייסט נישט אז ס'וועט זיין נוגע בפשטות א פסק דין הלכה בפועל,

אט דעמאלט מאנט עס ערשט ביי אים ארויס דער עיון אין דעם דבר שלומד, און דעמאלט ערשט קען ער זיין זיכער אז ס'וועט זיין די יגעת ומצאת, און ער וועט ארויסבאקומען די הלכה ווי דבר הווי' זו הלכה, כמבואר בארוכה אויך אין די המשך פון תרס"ו, כמדובר כמה פעמים. ועל דרך זה אין טוב לבריות, אז בשעת ער ווייסט אז אז מען דארף טון א טובה מיט א מענטשן און א טובה מיט א אידן בכלל, און ווייסט וועגן גדולה צדקה מיט אלע שטורעם וואס איז דא אין ענין הצדקה, ער פארגעסט אבער בשעת מעשה אז דאס א מצוה שבין אדם למקום איז אט א דעמאלט טוט ער טאקע און טוט בהשתדלות טוט ביגיעה וכו', ער טראכט זיך אבער אז נאך אלע זאכן איז האדם יראה לעיניים און טאמער וועט ער עפעס וואס ניט דערטון איז ניטא קיין מענטש וואס וועט אים כאפן דערפאר. און מען דארף אנקומען צו די ברכה פון דעם רבי יוחנן בן זכאי, הלוואי שיהא עליכם מורא שמים כמורא בשר ודם, און דא האט ער נישט קיין מורא פאר א בשר ודם, ווארום ער רעכנט אז ער איז גענוג קלוג און גענוג באווארנט, בפרט נאך אז ער האט טאקע געהארעוועט און געגעבן צדקה ביד רחבה לפי דעתו.

אט דעמאלט ערשט איז מען זיכער אז ער וועט געבן צדקה וויפיל ער דארף געבן באמיתית נישט פארלאזן זיך בליק אז וויבאלד אז ס'איז נישט שייכות כמורא בשר ודם קען מען זיך ביי אים נישט מאנען כמורא שמים ווי ער דערמאנט פריער די ברכה פון רבי יוחנן די וואונטש פון רבי יוחנן בן זכאי ווארום אט דא טראכט ער גלייך וועגן שמים. וואס כאמור מיינט עס בפשטות, אפילו אן אדם פשוט פארשטייט אז שמים איז אן עין רואה ואוזן שומעת און מען קען זיך דערפון ניט אויסבאהאלטן. ביז כאמור אז אין ביידע עניינים איז דארף זיין אין יעדע רגע של ה ס'איז א שווערע מציאות אז מ'זאל קענען טון א פעולה וואס בגלוי זאל זי זיין טוב לשמים וטוב לבריות, בפרט נאך אז ער גיט צדקה לעני און טוט ער לכל לראש א טובה החיית נפש העני. על אחת כמה וכמה אודאי בנוגע צו לימוד התורה, לערנט ער זיך תורה בהקדמת ברכת התורה, אז וואס בחר לנו בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, איז דאך א פשיטא לכאורה אז ער האט נישט וואס צו טראכטן וועגן אנדערע מענטשן, אפילו נישט וועגן אנדערע אידן, איצטער לערנט ער תורה.

ועל דרך זה אויך פארשטאנדיג בנוגע צו הפצת פנימיות התורה צו הפצת המעיינות חוצה אז אף על פי וואס כל ישראל בחזקת כשרות איז דאך א זיכערע זאך אז מען דערהערט די הוראה ונתינת כח פון נשיא דורנו פון רבי'ן דעם שווער אז איצטער איז דער זמן הכי אחרון והכי עיקרי אויף הפצת המעיינות חוצה, וועט ער זיך זיכער טון אין דערויף בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ביחד עם זה אז ער וועט זיך אבער דערכאפן אויף ביידע זאכן, אז אין דערויף הענגט אפ דער ענין פון שמים, און ס'הענגט אפ דער ענין פון בריות אז ביי אין ביידע עניינים זאל זיין טוב, איז אטא דעמאלט ערשט וועט ער דאס טון בתכלית השלימות, וכמדובר כמה פעמים, לכאורה ניט פארשטאנדיג, בשעת מען זאגט טוב לבריות איז דאס דבר המועיל, בשעת מען זאגט דאס רעדט זיך וועגן שמים, דארף שמים אנקומען צו זיין א טובה, און מען זאגט עס אויף יעדער איד, יעדער איד זאגט ביום השלישי דעם שיר של יום, דערפאר וואס דאס איז יום השלישי דווקא, זאגט מען אז ער דארף טון א טובה פאר שמים, ווארום דאס איז יום השלישי. אף על פי כן האט מען דאס אנגעזאגט יעדער איד, ווארום יעדער איד האט בכח טון א טובה לשמים, און מען זאגט אז דאס איז בדוגמא ווי א החיית נפש העני, ובלשון הנפלא והמבהיל למעשה ידיך תכסף. אז דער אייבערשטער זאגט אז ער האט נכסוף נכספתי בתכלית התשוקה והצימאון צו וועמען למעשה ידך ניט צו דעם שכל פון בריות פון א מענטשן אפילו פון א אידן נאר למעשה ידך תכסף צו די מעשה בפועל. און דעמאלט איז מען ממלא דעם תכסף פון שמים, וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיק בנוגע צו הפצת המעיינות חוצה, אויף וויפל מען דארף זיך אין דערויף משתדל זיין, וכאמור לעיל, ביז א טירחא בגוף,

איז דאס געווארן א דרך סלולה און האט ער דערמיט פאראיינציגט נאך מערער, ביז אז פון אהבת ישראל קומט מען צו אחדות ישראל, און ס'ווערט דער התאחדות אויכעט פון שמים ובריות, און מ'קומט פון דער הוכפל בו כי טוב, קומט מען צו דעם גילוי פון טוב האמיתי, וואס דאס איז זיין בגאולה האמיתית והשלימה, וואס כל ענינים וואס זיי האבן ניט אין זיך שלימות הטוב, איז בדוגמא ווי מען זאגט אז ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וועט עס בלייבן אינגאנצן מער ניט ווי טוב, און אין טוב גופא, שלימות הטוב, ווארום דאס רעדט זיך וועגן גאולה השלימה, און דאס וועט אראפברענגען די גאולה השלימה, וואס זי איז דאך די גאולה האמיתית, במהרה בימינו ממש על ידי משיח צדקינו לחיים.